ברוך השם, מסכת סוטה, דף לא, עמוד א, די דריטע שורה פון אויבן.
אין דער משנה האט מען געלערנט, בו ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס, דעם טאג האט רבי יהושע בן הורקנוס גע'דרש'נט, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, איוב האט געדינט דעם אייבערשטן מאהבה, שנאמר, ער ברענגט א ראיה פון פסוק, הן יקטלני. אפילו ער וועט מיר הרג'ענען, לו אייחל, טו איך האפן צו אים. און נאכדעם שטייט אז רבי יהושע בן הורקנוס זאגט, ועדיין הדבר שקול, איך קען נישט וויסן פון דעם פסוק, צי די לו מיינט מען לו צו אים אני מצפה, איך טוה האפן צו אים, אפילו יקטלני האף איך צו אים, האב איך אים אלץ ליב, או אדער איני מצפה, אפשר מיינט דער פסוק צו זאגן איך האף נישט, דאס הייסט הן יקטלני, ער וועט דאך מיר הרג'ענען, דעריבער לא אייחל טו איך נישט האפן. פרעגט אויף דעם די גמרא, וואס איז די שאלה? וואס זאגט ער איני יודע? איך ווייס נישט צו לא מיינט מען נישט, צו לו מיינט מען צו אים. וליחזי, לאמיר זען, האי לא, אי בלמד א', אויב ס'איז למד א' כתיב, לא הוא מיינט מען נישט. אי בלמד ו' כתיב, אויב ס'מיט למד ו', לו הוא מיינט מען צו אים, פארוואס זאגט ער עדיין הדבר שקול? פרעגט די גמרא, וכל היכא דכתיב בלמד א', אומעדום ווי שטייט למד א', לא הוא, איז דען שטענדיג די טייטש נישט, אלא מעתה לויט דעם נאך, שטייט אין פסוק בכל צרתם, אין אלע אידישע ענגשאפטן לא צר דכתיב ווי שטייט בלמד א' הכי נמי וועסטו זאגן דלא הוא אז דער אייבישטער האט נישט קיין צער פון דעם אידישן צער וכי תימא וועסטו זאגן הכי נמי טאקע אזוי ווייל די אידן זענען אליין שולדיג איז לא צר האט ער נישט אויף דעם קיין צער כ'קען דאך אזוי נישט זאגן והא כתיב ס'שטייט דאך ומלאך פניו הושיעם, אלא משמע, מוז איך דאך זאגן, כאטש עס שטייט לא מיט אן אלף, דאך משמע הכי ומשמע הכי, ס'קאן זיין די טייטש נישט און ס'קאן זיין די טייטש צו אים, דעריבער האט ער געזאגט עדיין הדבר שקול, פון דעם פסוק איז נאך נישט קיין ראיה אז איוב האט געדינט מאהבה. און ער דארף אראפברענגען א צווייטן פסוק עד אגוע, ביז איך וועל פארגיין ביזן שטארבן, לא אסיר תומתי ממני, וועל איך נישט אוועקנעמען מיין גאנצקייט, וועל איך אלץ ליב האבן דעם אייבערשטן. תניא, מיר האבן געלערנט, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, נאמר ירא אלקים באיוב, ביי איובן. ווערט דערמאנט ירא אלקים, שטייט איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע, ונאמר ירא אלקים באברהם, ביי אברהמען שטייט אויך ירא אלקים, מה ירא אלקים האמור באברהם, ביי אברהמען וואס שטייט ירא אלקים, כאטש עס שטייט ירא אלקים ער האט מורא, איז עס דאך געווען מאהבה, אברהם האט געליבט געדינט דעם אייבערשטן מאהבה, אהבת המקום, אף ירא אלוקים האמור באיוב מאהבה, כאטש ס'שטייט ירא אלוקים, אבער ס'איז די עבודת השם איז געווען מאהבה. פרעגט די גמרא, ואברהם גופיה מנלן, פון וואנעט ווייסטו אברהם האט געדינט מאהבה? אפשר ווייל עס שטייט ירא אלקים און ער האט נאר געדינט מיראה? ענטפערט די גמרא, דכתיב עס שטייט זרע אברהם אוהבי, הייסט דאך אז אברהם האט ליב געהאט דעם אייבערשטן. פרעגט די גמרא, מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה, וואס איז די חילוק? פון די מדריגה אהבה ביז די מדריגה יראה, איכא, ס'איז דא א חילוק, הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, ס'גרעסער דער וואס טוט מאהבה מער פון דעם וואס ער טוט מיראה. שזה תלוי לאלף דור, דער וואס ער טוט מיראה איז זיין זכות אויף די שפעטערדיגע דורות איז מגין ביז טויזנט דורות, וזה תלוי לאלפים דור, און דער וואס איז עובד מאהבה איז זיין זכות מגין אויף די שפעטערדיגע דורות אויף צוויי טויזנט.

פרעגט די גמרא, התם נמי כתיב דארט שטייט דאך אויכעט לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור, שטייט דאך דארט אויך דערמאנט אוהביו? ענטפערט די גמרא, האי לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליה, דארטן די אלפים ווערט דאך דערמאנט לעבן אוהבי. זאגן מיר אז מאהבה איז עס מגין אויף צוויי טויזנט דורות, אבער דא ווערט דאך דערמאנט דער לאלף דור לעבן ולשומרי מצוותיו, רעדט זיך עס אזעלכע וואס שומרי מצוותיו די וואס זיי טוען מיראה, רשי זאגט. די גמרא האט דאך פריער דערמאנט, דף כ"ב עמוד ב', א פרוש מאהבה פרוש מיראה, און די גמרא רופט עס אן, א פון די מכות פרושים וואס זיי זענען מבלי עולם, און דאס מיינט מען נישט ווי דער דארטיגער פרוש מאהבה פרוש מיראה, דארטן מיינט מען פרוש מאהבה ער האט ליב די שכר וואס מען צאלט פאר די מצוות, מיראה ער האט מורא פאר די שטראף וואס קען קומען, דא אבער שטייט מאהבה מיינט מען מ'האט ליב דעם אייבערשטן, מיראה מיינט מען מען האט מורא פאר דעם אייבערשטן, דערציילט די גמרא א מעשה, הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא, צוויי תלמידים זענען געזיצן פאר רבא, חד אמר ליה, איינער האט געזאגט צו רבא'ן אקריון בחלמאי, כ'האב געליינט אין מיין חלום דעם פסוק מה רב טובך, ווי פיל איז דיין גוטס, אשר צפנת וואס דו האסט באהאלטן ליראיך צו די וועלכע האבן פאר דיר מורא. וחד אמר ליה, און איינער פון די צוויי תלמידים האט געזאגט צו רבין, אקריון בחלמאי, מ'האט מיר געמאכט ליינען אין חלום, וישמחו, זיי וועלן זיך פרייען, כל חוסי בך, די אלע וואס פארלאזן זיך אין דיר, לעולם ירננו, שטענדיג וועלן זיי זינגען, ויעלצו בך, זיי וועלן זיך פרייען אין דיר, אוהבי שמך, די וואס האבן ליב דיין נאמען, אמר להו. האט רבא געזאגט צו די תלמידים, תרווייכו איר ביידע רבנן צדיקי גמורי אתם, איר זענט צדיקים גמורי, מר מאהבה, דער וואס האט געמ מ'האט אים געמאכט לערנען אין חלום דעם פסוק ויעלצו בך אוהבי שמך, דו דינסט דעם אייבערשטן מאהבה און מר מיראה. און דו וואס מ'האט דיר געמאכט לערנען דעם פסוק מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, דו דינסט מיראה הדרן עלך כשם שהמים, הדרן עלך כשם שהמים. וואס מיר האבן פריער געזאגט וועגן דעם איינגערינגלטן, דער מהרש״א רעדט וועגן דעם, און מ'לערנען דעם מהרש״א אינעווייניג, והא לא חזו.

לאו היינו ראיה ממש, דארט מיינט מען נישט קיין ראיה זעהן, קיין אלא ראיה שכלית, נאר א ראיה פון שכל. והכא פריך, דא פרעגט ער, והא לא חזו העוברים ראיה ממש, די עוברים קען מען דאך נישט זעהן ראיה ממש, כדקאמרינן ווי מיר זאגן פריער, העוללים והתינוקות, און זה קלי, אז זיי האבן אנגעוויזן זיי האבן געזען א ראיה ממש, איז אויף דעם טוט ער שהרי הכרס היה הפסק להם, ס'איז געווען א הפסק, ומשני שהכרס נעשה להם כספקלריא המאירה שראו ראיה ממש, זיי האבן געזען ממש, וכדאמרינן בעלמא ווי שטייט אין אן אנדער ארט שראתה שפחה בים. מה שלא ראה יחזקאל, א שפחה אויף דעם ים, האט געזען אזעלכעס וואס יחזקאל הנביא וואס האט געזען מעשה מרכבה האט דאס נישט געזען, לפי שראו בים באספקלריא מאירה, דארט האט מען געזען באספקלריא וואס לא ראו שאר נביאים אלא משה רבינו, באספקלריא מאירה האט נאר געזען משה רבינו.
הש י, מסכת סוטה, דף לא, עמוד א', דער זעקסטער פרק.
זאגט די משנה, מי שקינא לאשתו, איינער האט געווארנט זיין פרוי אז זי זאל נישט זיין אויף א באהאלטן ארט דארט מיט דעם מענטש, מיט דעם ראובן'ען, ונסתרה. און נאכהער איז זי, האט זי זיך יא געווען מיט, מייחד געווען מיט דעם מענטש. פון וואנען ווייסטו דאס אז נסתרה? אפילו שמע, אפילו ער האט דאס געהערט מעוף הפורח. א עוף וואס עס פליט האט אים דאס געזאגט, איז לשון פון רשי און ווייזט אויס אז דער פשט איז אזוי, ער גייט זאגן ווי מען זאגט ס'איז געווען א ווינט זאך, ער האט נישט געהערט פון קיין ריעלן עדות, נאר האט עס געהערט פון א עבד אדער פון א שפחה. אנדערע לערנען פשט אזוי וויל דער רשש. אויך זאגן אז מען מיינט ס'איז דא דער פאפוגיי, אזא פויגל וואס מענטשן רעדן טוט ער נאכרעדן, אז ער האט דאס געזאגט, וואנען האט ער דאס געזאגט, מסתמא האט ער עס געהערט פון א מענטש, איז דער דין יוציא ויתן כתובה דברי רב לעזער, רב לעזער לערנט אז זי ווערט גע'אסר'ט אויף אים, ער מוז איר גט'ן. און א כתובה דארף ער געבן. רב לעזער גייט לשיטתו וואס רב לעזער זאגט אז ביי א סתירה דארף נישט זיין קיין צוויי עדות, ווערט זי אויף אים גע'אסר'ט און רשי לייגט דא צו, דאס וואס שטייט ויתן כתובה מיינט מען אויב ער וויל נישט זאל טרינקען, דארף מען פארשטיין די רשי, דאס איז דאך שטענדיג אזוי דער דין, אויב אינו רוצה להשקותה איז די יתן כתובה. רב יהושע אומר, רב יהושע גייט לשיטתו, וואס רב יהושע לערנט, אז ביי סתירה דארף אויכעט זיין צוויי עדות, אזוי ווי ביי קינוי ביי דעם ווארענען דארף זיין צוויי עדות, דארף ביי די סתירה אויכעט זיין צוויי עדות. נאר אמאל זאגן מיר, אן אויסנאם קען זיין אפילו עס איז נישט דא קיין עדות, עד שישאו ויתנו בה, אז ס'וועלן רעדן וועגן איר מוזרות בלבנה, דיע וועלכע זיי טוען שפינען פאר די לבנה, ס'איז ביינאכט, טוען די פרויען וואס זיי טוען שפינען לאור הלבנה זיך צוזאמענעמען צוזאמען, איז אויב זיי טוען רעדן וועגן דער פרוי אז זי איז א פרוצה וראיה דער מאן האט איר געווארנט און דאך נסתרה עם פלוני, דעמאלט א איז די דין אז דער מאן טוט איר גט'ן, אבער אנטרינקען קען ער נישט די וואסער, ווייל די גמרא האט געזאגט. שטייט וטהורה היא, איז ביידע ווערטער טהורה איז איבריג און היא איז איבריג, לערן איך אפ פון דער היא אז אויב זי איז אזיין פרוצה אז מען רעדט שוין פון איר פריצות דעמאלט איז די וואסער איר נישט בודק. נאך א דין שטייט, אמר עד אחד, איין עד זאגט, אני ראיתיה, איך האב געזען שנטמאה. ביי דער סתירה, די סתירה איז געווען פאר צוויי עדות לויט ר' יהושע'ן, צי לויט ר' לעזער'ן האט מען דאך געזאגט מוז נישט זיין קיין צוויי עדות נאר ס'איז גענוג עפעס א באווייז אפילו. איז אויב ס'דא איין עדות זאגט ער האט געזען שנטמאה לא היתה שותה האט זי נישט געטרינקען ווייל א עד אחד האט נאמנות נישט בלויז לגבי דעם אסר'ן איר אויפן מאן נאר לגבי ממון אויכעט איר מפסיד זיין די כתובה טוה איך אויך גלייבן עד אחד כאטש שטענדיג איז דאך א כלל אז ס'מוז זיין צוויי עדות. נאר דא וואו ס'איז רגליים לדבר שקינא לה ונסתרה טו איך גלייבן איין עדות דעריבער אויב איין עדות זאגט שנטמאה לא היתה שותה האט זי נישט געטרינקען ולא עוד דער עד אחד דארף נישט זיין קיין עד כשר
אפילו עבד. אפילו דער עד אחד איז געווען א עבד, אפילו שפחה, הרי אלו נאמנים זענען זיי באגלייבט אף לפוסלה מכתובתה. נישט בלויז איר צו אסר'ן אויפ'ן מאן, נאר אויך איר מאכן שאדן די כתובה. יעצט גייט די משנה אויסרעכענען, ס'דא פינף עדות וואס צו אסר'ן אויף די מאן זענען זיי באגלייבט אז זי זאל נישט טרינקען, אבער שאדן מאכן די כתובה זענען זיי נישט באגלייבט. ווער זענען די פינף? דאס איז אזעלכע וועלכע האבן א שנאה צו דער פרוי, ממילא גלייב איך זיי נישט אינגאנצן. חמותה, די שוויגער, ובת חמותה, די שוויגערס א טאכטער, די גמרא זאגט אין יבמות, פארוואס האבן זיי א שנאה די שוויגער, פארוואס גלייכט נישט די שוויגער די שנור, ווייל די שוויגער טראכט, אלעס וואס מיין מאן האט אויסגעהארוועט, אלעס וואס איך הארווע אויס, ווער וועט מיר ירש'ענען? מיין זוהן, טא וועט דאס אריינפאלן, ווי מען זאגט, ווער וועט הנאה האבן פון מיין הארוואניע? די שנור וואס די שנור האט אויף דעם נישט געהארוועט, דעם זוהן'ס פרוי, דער זוהן וועט זי באגינען, אבער דעם זוהן'ס פרוי די שנור באגינט זי נישט, די זעלבע זאך בת חמותה טראכט, מיין מאמע הארוואניע, הארוועט, און איך וועל איר נישט ירש'נען, ירש'נען וועט איר ירש'נען מיין ברודער, און ווער וועט עס האבן? ווער וועט פון דעם געניסן? די פרוי פון אים, וואס איז א פרעמדע אינגאנצן. נו, צרתה דארף מען דאך נישט האבן קיין טעם, צרתה איינער האט צוויי פרויען, אז מען רופט זי אן מיט דעם נאמען צרתה, ווייל איינע דערצו, דאס איז גענוג. ויבמתה, יבמתה מיינט מען אשת אחי בעלה. די פרוי פון מאנ'ס ברודער, דא האט זי מורא טאמער וועט מאנ'ס ברודער שטארבן אן קינדער וועט זי דאך זיין איהר'ס א צרה, האט זי שוין אויף דעם צו איהר א שנאה. ובת בעלה, די טאכטער. פון איר מאן וואס ער האט פון א אנדערע פרוי, הרי אלו נאמנות, דיע זענען באגלייבט, אז וואס? אז זאל ווערן גע'אסר'ט אויף די מאן, ולא לפוסלה מכתובתה, נישט צו פסל'ן פון די כתובה, אלא נאר שלא תשתה, זאל נישט טרינקען. כאטש אומעטום דארף מען דאך האבן כשר עדות, אבער דא, און וויפיל עדות דארף מען האבן צוויי עדות, אבער דא אז ס'איז געווען קינוי און ס'איז אויך געווען סתירה, איז רגליים לדבר אז עס איז נישט אין ארדענונג, איז וואס פאר א עדות זאל נישט זיין טו איך שוין גלייבן ניטמאל נאך א דין זאגט די משנה. שהיה בדין. מצד הסברה וואלט איך געדארפן זאגן אז עד אחד זאל נישט זיין באגלייבט איר צו אסר'ן אויפ'ן מאן. גיב א קוק ומה דאך אם עדות ראשונה, די פריערדיגע עדות פון די סתירה, דאס גייט אליבא דרבי יהושע. וואס האלט רבי יהושע אז ביי סתירה וויפיל עדות דארף זיין צוויי עדות? שאין אוסרתה איסור עולם, ווען ס'איז דא עדות אויף סתירה ווערט זי נישט גע'אסר'ט א איסור אויף אלעמאל, ווייל זי ווערט דאך נאר גע'אסר'ט ביז דער צייט וואס זי וועט טרינקען, אבער אויב זי טרינקט און זי נמצאת טהורה איז זי דאך מותר, דאך איז דער דין אינה מתקיימת בפחות משניים, מוז זיין צוויי עדות אויף סתירה. עדות אחרונה, די עדות אחרונה אויף טומאה, וואס דאס טוט דאך אויף א שטארקערע זאך, שאוסרתה איסור עולם, זי ווערט גע'אסר'ט אויף אלעמאל, אינו דין איז אוודאי און אוודאי שלא תתקיים בפחות משניים, אז עס מוז זיין צוויי עדות, אזוי וואלט איך געהאט מצד הסברה, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ועד אין בה. כל עדות שיש בה, מען דארף צוקומען צו דעם וואס די גמרא זאגט ווייטער, אין פסוק שטייט ועד אין בה, ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות אז זי איז טמאה, נאר וויפיל דען איז דא? נאר איין עדות, והיא לא נתפשה, אז אויב זי האט מזנה געווען נישט באונס איז זי גע'אסר'ט, זעה איך דאך אז איין עדות איז באגלייבט. קל וחומר לעדות הראשונה מעתה. אויב אזוי אז איך זע אויף טומאה וואס איז א הארבע זאך ס'איז איסור עולם גלייב איך עד אחד, דארף איך דאך זאגן בסתירה איך זאל אויך גלייבן עד אחד. מה דאך, לאמיר מאכן קל וחומר אזוי, אם עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם, די לעצטע עדות טוט איר אסר'ן א איסור אויף אלעמאל די עד טומאה, הרי היא מתקיימת בעד אחד, איין עדות גלייב איך. עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, די עדות הראשונה ווערט זי דאך נישט גע'אסר'ט אויף אלעמאל. אינו דין דאך אוודאי אוודאי שתתקיים בעד אחד אז עדות סתירה זאל זיין גענוג איינעם, און רבי יהושע האלט ביי סתירה דארף זיין צוויי עדות. נאר תלמוד לומר שטייט אין פסוק כי מצא בה ערות דבר, ווערט דא דערמאנט דאס ווארט דבר, ולהלן הוא אומר און דארטן שטייט על פי שניים עדים יקום דבר, לערן איך אפ א גזירה שווה דבר דבר. מה להלן על פי שניים, על פי שניים שטייט דאך דארטן בפירוש, אף כאן, די זעלבע זאך דא אויכעט, ביי סתירה דארף זיין על פי שניים. נאך א דין שטייט אין די משנה, עד אומר נטמאת, איין עדות זאגט נטמאת. דאס וואס שטייט אין גמרא האבן מיר פריער געלערנט אין דער משנה און דא נטמאת מיינט מען נטמאת באותה סתירה, לערנט רש י פשט ס'איז אין דעם א מחלוקת, נאר רש י טוט מיט דעם דאס דערמאנען, לו יצוייר אז ס'איז געווען קינוי וסתירה, אין א צייט ארום קומט צו גיין עד אחד וואס ער זאגט אז נטמאת ווערט זי נישט גע'אסר'ט. דאס וואס מיר זאגן אז עד אחד אומר נטמאה מיינט מען ער זאגט אז אין דער סתירה איז געווען נטמאה. ועד אומר לא נטמאת, און א צווייטער עדות זאגט לא נטמאת, אויב וואס איז טייטש לא נטמאת, נישט מען מיינט ער ווייסט זיכער לא נטמאת, נאר ער זאגט אזוי, די צייט וואס דו האסט געזען די סתירה האב איך געזען גלייך ווי דיר. און איך ווייס אז דעמאלט איז לא נטמאת דו זאגסט נישט ריכטיג, אויב קען זיין א נטמאת פריער קען זיין אדער אשה אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת איז דער דין היתה שותה האט זי געטרינקען פארוואס ווייל איך שטעל אוועק איינעם קעגן דעם אנדערן. איז גלייך ווי עס איז נישט דא קיין קאנפליקט צו נסתרה צו לא נסתרה, און איך האב עדי סתירה איז שותה. נאר די גמרא פרעגט ווייטער אויף דעם א קשיא, מיר האבן א כלל אין עדים אז די תורה גלייבט איין עדות האט ער דעם כח ווי צוויי, ממילא אויב עס קומט פריער צו גיין איין עדות און ער זאגט נטמאה, האט ער שוין דעם כח ווי צוויי, נאכער אז סקומט צו גיין איין עדות און ער זאגט לא נטמאת, האט ער שוין נישט אין דבריו של אחד במקום שנים, וויל די גמרא איינלערנען פשט ווייטער אז דא רעדט זיך אז זענען געקומען בבת אחת ביידע צוזאמען, אז כ'האב נאך נישט געהאט דעם גמר דין מיט דעם ערשטן עדות, דער אנדערע האט עדות געזאגט. תוך כדי דיבור פון דעם ערשטן עדות, אבער לו יצוייר אז כ'האב שוין אנגענומען דעם ערשטן עדות, וואס דער ערשטער עדות האט געזאגט אז נטמאת איז קאן שוין דער אנדערע עדות גארנישט ניט זאגן, ווייל דער אנדערע עדות איז שוין כנגד שנים. א צווייטע פאל שטייט א סתירה אין די עדות, אחד אומר נטמאת, איין עדות זאגט ס'איז געווארן טמא, און שניים אומרים לא נטמאת, און צוויי זאגן לא נטמאת, וואס איז טייטש לא נטמאת? בפניך ווען דו ביסט דארט געווען און דו האסט געזען סתירה איז קאנסטו נישט עדות זאגן נטמאת, ווייל מיר זענען געווען צוזאמען דעמאלט מיט דיר מיט אייך און זי איז נישט געווארן טמא. ממילא ווערן דבריו של אחד בטל פאר דיע צוויי, בלייבט מיר נאך א ספק אפשר זי איז געווארן טמא פריער איידער זיי האבן איידער זיי האבן געזען, איז דעריבער דער דין היתה שותה, זי האט געטרינקען. ווי איז אבער ס'געווען פארקערט, שניים אומרים נטמאת. ואחד אומר לא נטמאת, לא היתה שותה. מיר האבן דא געהאט אין דער משנה דריי פאלן, איין עד זאגט נטמאת און איין עד זאגט לא נטמאת, שותה. איין עד זאגט נטמאת און צוויי זאגן לא נטמאת, איז אויך דער דין שותה. איז לכאורה אויב איך זע ביי דעם ערשטן דין אז ס'נאר דא איינער זאגט לא נטמאת, זאג איך שותה איז דאך א כל שכן דער צווייטער פאל ווען נאר איינער זאגט נטמאת און צוויי זאגן לא נטמאת איז אוודאי און אוודאי שותה די גמרא וועט רעדן פון דעם דער דריטער פאל איז צוויי זאגן נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת דעמאלט קוק איך אויף דיע צוויי און לא היתה שותה רש"י עמוד א'. מי שקינא לה ונסתרה אם לאחר שקינא לה, נאכדעם וואס ער האט איר געווארנט נסתרה, אפילו שמע מעוף הפורח שנסתרה יוציא ויתן כתובה, ורב לעזר לטעמיה דאמר בפרק קמא, רב לעזר גייט לויט זיין טעם וואס ער זאגט אין ערשטן פרק, סתירה לא בעי עדות, אויף סתירה דארף נישט זיין קיין צוויי עדות, ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים. דהיינו נמי כעוף הפורח, ווי רש"י זאגט עוף הפורח מיינט מען נישט קיין זיכערע עדות אזוי ווי א עבד ווי א שפחה. דאיתקש לטומאה, איך גלייך צו לויט רב לעזער'ן סתירה צו טומאה, דכולהו מהימני בה, אלע זענען באגלייבט, הילכך נאסרה עליו ווערט זי געאסרט אויפן מאן, ואם אינו רוצה להשקותה, ער וויל איר נישט געבן צו טרינקען, יוציא ויתן כתובה. רבי שוע אומר עד שיסב ויתן בו מזורת פולהני, כלומר, משום סתירה שאין בו בית עדים, וועגן דער סתירה וואס איז נישטא קיין צוויי עדות, אין לו נושא רסול אבער עס איז נישט גסות תיתן, ורבי ישעי' לטעמי דיומא משקה על פי שניו. רבי יהושע זאגט ווען גיט מען איר צו טרינקען דווקא ווען ס'איז געווען צוויי עדות אויך אויף די סתירה מיהו אבער כשישאו ויתנו מוזרות בלבנה בפריצותה אז זיי רעדן אז זי איז א פרוצה ווייזט אויס אז די מוזרות בלבנה דארפן נישט רעדן אז זי איז נטמא ס'איז נאר גענוג זיי רעדן אז זי איז א פרוצה אז כאטש דער מאן האט איר געווארנט דאך נסתרה. מכוער הדבר, איז די זאך מיאוס, ותצא, דאפילו מיא תו לא בדקו לה, וואסער איז דעמאלט נישט בודק, כדתניא בפרק קמא וטהורה היא, זאגן מיר די היא איז א מיעוט, ולא שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, די וואס זיי שפינען ביי די לבנה רעדן פון איר אז זי איז א פרוצה, דעמאלט איז די וואסער נישט בודק. ווי עט זיין אז ס'קומט צו גיין איין עדות און ער זאגט אני ראיתיה שנטמאת באותה סתירה שהיא על פי שניים לרבי יהושע ולרבי אליעזר על פי עוף הפורח זאגט דא רש"י קלאר אז ווען האב איך נאמנות פון עד אחד אויף טומאה דווקא אז ער זאגט די טומאה איז געוועזן אין דער צייט פון דער סתירה לא היתה שותה. דעד אחד נאמן בה, איין עדות איז באגלייט אף להפסידה כתובתה שרגלים לדבר, ס'איז דאך א פאקט, כ'האב דאך א באווייז פון דעם וואס איז געווען קינוי און סתירה, דעריבער גלייב איך איין עדות, ומקראי ילפינן לה לקמן במתניתין, ווייטער לערן איך עס אפ פון פסוקים, הרי אלו נאמנים אף לפוסלה מכתובתה, שלא תשתה ולא תיטול כתובתה, איין עדות ווען ער זאגט אז זי איז טמאה, א חוץ דעם וואס זי ווערט גע'אסר'ט מאכט ער שאדן די כתובה אויכעט. חמותה די שוויגער, די בת חמותה, וצרתה, ויבמתה, וואס מיינט מען יבמתה? אשת אחי בעלה, די שוועגערן, וועלכע שוועגערן? די פרוי פון מאנ'ס. ברודער, אף היא כצרתה ושונאתה, פארוואס האט זי א שנאה? שדואגת ממנה, זי זארגט זיך שסופה להיות צרתה, ס'קען אמאל זיין אז זי זאל זיין איר צרה וימות בעלה בלא בנים ותתייבם לבעלה, ובת בעלה מאשה אחרת, אלו חמש נשים שונאות אותה, וביבמות מפרש טעמא, די גמרא אין יבמות איז מפרש דעם טעם, אמאי סניא לה, פארוואס זיי האבן א שנאה? ואינן נאמנות לה לשום עדות שהיא לרעתה, קיין שום עדות וואס איז לרעתה זענען זיי נישט באגלייבט, איז אויף כתובה גלייב איך אים נישט, אבער אויף טרינקען צו אסר'ן הייסט עס, טו איך זיי יא גלייבן, הרי אלו נאמנות לה לעדות זו, איי זיי זענען דאך שונא שהתורה האמינה כל עדות שיש בה, די תורה גלייבט יעדן עדות. ומיהו לא לפוסלה מכתובתה דשונאות אותה אלא שלא תשתה זאל נישט טרינקען. יעצט זאגט די משנה נאך א דין, שהיה בדין, איך האב א קל וחומר צו זאגן שלא יהא נאמן בה עד אחד, אז איין עדות וואס ער זאגט נטמאת זאל איך נישט גלייבן, אם לא מגזירת הכתוב, נאר כ'האב א גזירת הכתוב וואס ער זאגט אנדערש ווי דער קל וחומר. הראשונה, וואס מיינט מען עדות הראשונה? סתירה, שאינה אוסרתה איסור עולם, די סתירה אסר'ט נישט אויף אלעמאל, אלא עד שתשתה, אינה מתקיימת בפחות משניים, כדבעינן למימר מגזירה שוה, ווי איך וויל זאגן פון א גזירה שוה ווי רבי יהושע עדות אחרונה טומאה, כל עדות שיש בה, נאמן בה, ווערט ער באגלייבט, בגמרא ילפינן לה דהכי קאמר. תרי לית בה, קיין צוויי עדות איז נישט דא, ווייל אומעדום וואס שטייט דאס ווארט עד מיינט מען נישט איין עדות, נאר מען מיינט דער ענין פון עדות, קיין צוויי עדות איז נישט דא, אלא חד איין עדות. וקאמר זאגט דער פסוק והיא לא נתפשה, אז זי איז נישט געווארן געצווינגען, ס'איז נישט געווען קיין אונס, למעשה ווערט זי גע'אסר'ט. אלמא זעט מען דאך מהימן אז איין עדות, דאן טו איך יא גלויבן אויף טומאה. אויב אזוי קען איך דאך אפלערנען אוודאי אז עדות סתירה וואס איז נישט אזוי הארב זאל איך גלויבן עד אחד שאוסרתה, ווען איך גיב א קוק עדות טומאה שאוסרתה איסור עולם כדאמר בסוטה ספק מן נטמאה ונטמאה ווערט זי גע'אסר'ט וכל שכן ודאית ווערט זי דאך שוין שטענדיג גע'אסר'ט אויפן מאן.

ושניים אומרים לא נטמאת, דאס הייסט איין עדות זאגט נטמאת און צוויי זאגן לא נטמאת, און נישט די טייטש זיי זענען זיכער אז לא נטמאת, כלומר לא נטמאת בפניך, דו זאגסט אז ביי דער סתירה איז נטמאת, דאס איז נישט ריכטיג, שכשבאת, ווען דו ביסט געקומען, ומצאת שנסתרו יחד, און דו האסט געטראפן די סתירה, גם אנו היינו עמך, מיר זענען אויך דעמאלט געווען מיט דיר, ובפנינו לא נטמאת, פאר אונז איז זי נישט געווארן טמא, הרי נסתלק העד הזה ובטלו דבריו מפני השניים, און דער עדות איז אוועק.

דער צווייטער פאל, עד אחד אומר נטמאת, ושניים אומרים לא נטמאת, און דער דריטער פאל איז פארקערט, שניים אומרים נטמאת, ועד אחד אומר לא נטמאת, איז די גמרא מפרש וואס דארף איך האבן אזויפיל פאלן? גמרא, פרעגט די גמרא, האי תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר, די גמרא האט געזאגט, זאל זיין גענוג ביי א סתירה איין עדות, האט די גמרא געזאגט פארוואס דארף זיין אויף סתירה צוויי עדות, ווייל איך לערן עס אפ א גזירה שווה דבר דבר, פארוואס דארפסטו צוקומען צו א גזירה שווה, תלמוד לומר בה. אין דעם פסוק וואס עס שטייט אז עד אחד איז באגלייבט אויף טומאה, דארט שטייט דאס ווארט ועד אין בה, און דער בה איז איבריג, קומט מען ממעט צו זיין בה, נאר ביי דער עדות פון טומאה טו איך גלייבן איין עדות. ולא בקינוי, ביי ווארענען דארף זיין צוויי עדות אז ס'איז געווען קינוי. בה ולא בסתירה, מיבעי ליה, די גמרא האט אזוי יא געדארפן זאגן אז פארוואס זאגן מיר עס מוז זיין צוויי, ווייל דער פסוק זאגט מיר נאר בה, נאר בה, נאר ביי טומאה עד אחד נאמן, אדער אנדערע עדות דארף זיין צוויי. ענטפערט די גמרא, הכי נמי קאמר, ס'איז טאקע אזוי אט דער פשט, ווי איינער זאגט חסורי מחסרא, דער טעם פארוואס ביי סתירה מוז זיין צוויי עדות איז מכח דעם בה, וואס דער בה זאגט מיר בה נאר ביי טומאה איז עד אחד נאמן, תלמוד לומר בה בה נאר ביי טומאה איז גוט עד אחד,

דאס הייסט אז ס'איז נישט געווען קיין קינוי און ס'איז נישט געווען קיין סתירה, סתם ס'קומט צו גיין איין עדות און מען זאגט נטמאה, פון וואנעט ווייסן מיר דלא מהימין עד אחד מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר אז כ'גלייב נישט איין עדות, ווייל ס'איז דא א סברא צו זאגן אז אויב ווי איך זע דאך אז מען גלייבט עד אחד בטומאה נאך קינוי סתירה, קען איך זאגן אז די תורה האט מיקל געווען לגבי טומאת אישה ווייל ס'איז זייער הארב דער ענין אז מען זאל גלייבן איין עדות. זאגן מיר אויף דעם אה, נאמר כאן דבר, דא שטייט כי מצא בה ערות דבר ונאמר להלן דבר, און דארט שטייט על פי שנים עדים יקום דבר, מה להלן בשני עדים? אף כאן אזוי דא אויכעט בשני עדים. אין די משנה האט מען געלערנט עד אומר נטמאה, אויב איין עדות זאגט נטמאה און איין עדות זאגט לא נטמאה דעמאלט איז דער דין שותה, האט זי געטרינקען וועל איך שטעלן איינעם צו דעם אנדערן און ס'איז דאס שותה. פרעגט די גמרא, הא לא קא מכחיש ליה עד אחד, אויב אז ער איז נישט געווען אפלייקענען עד אחד, מהימן איז איין עדות זאגט נטמאה, וואלט איך געגלייבט, מנא הני מילי, פון וואנעט ווייס איך איך וואלט געגלייבט, איז רש"י זאגט דא הא אין דעם דין אז עד אחד אויף טומאה דארף איך נישט אפלערנען פון דעם דיוק. דא שטייט דאך עמוד א' שטייט דאך בפירוש אז עד אחד אומר נטמאת גלייב איך, נאר ווייל דעריבער טוט ער עס זאגן פון דעם דיוק ווייל ער וויל שפעטער פרעגן א צווייטע קשיא א פארקערט גאר אז אפילו דעמאלט ווי עד אחד מכחיש דארף דער אנדערע עדות גארנישט נישט האבן קיין כח ווייל דער ערשטער עדות האט דעם דין ווי צוויי. דתנו רבנן, וואנען ווייס איך עד אחד בטומאה גלייב איך די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ועד אין בה בשניים הכתוב מדבר, דער פסוק מיינט צו זאגן קיין צוויי עדות איז נישט דא, נאר וואס דען איין עדות איז דא, אתה אומר בשניים, דו זאגסט דער פסוק מיינט צו זאגן קיין צוויי עדות איז נישט דא, או אינו אלא באחד. אפשר מיינט מען קיין איין עדות איז אויכעט נישט דא, די גמרא דף ב' עמוד ב' רעדט שוין פון דער גמרא אויב איין עדות איז אויך נישט דא מיט וואס ווערט זי גע'אסר'ט? תלמוד לומר שטייט א פסוק לא יקום עד אחד באיש דאס ווארט עד איז דאך א לשון יחיד, וואזשע שטייט נאך דאס ווארט אחד? ממשמע שנאמר לא יקום עד, זאל ווען נאר שטיין לא יקום עד, איני יודע שהוא אחד, אז שטייט נישט עדים נאר ס'שטייט עד, ווייס איך איינער. מה תלמוד לומר אחד, ס'גענוג ס'זאל נאר שטיין לא יקום עד. זה בנה אב דאס איז א לימוד אויף אומעדום. כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים, אומעדום ווי שטייט נאר דאס ווארט עד מיינט מען צוויי, דעריבער דארף מען דער פסוק דא זאגן אחד, ווי קען עד הייסן צוויי, ווייל עד גייט נישט ארויף אויף דעם מענטש, נאר עד גייט ארויף אויף דעם עדות, און די עדות פון וויפיל איז? פון צוויי. עד. שיפרוט לך הכתוב, אחד, אז די פסוק זאגט בפירוש עד אחד, דעמאלט גייט עס ארויף איין מענטש, אבער אומעדום ווי שטייט עד גייט עדות, קומט אויס אז דא ווי שטייט ועד אין בה, און עס שטייט נישט דאס ווארט אחד, ואמר רחמנא טא זאגט די פסוק תרי לית בה, ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות, אלא חד, נאר איין עדות.

אז קיין צוויי עדות איז נישט דא, נאר קיין איין עדות איז אויך נישט דא, אבער דעמאלטס ווען ס'איז דא איין עדות, און דער עדות זאגט אז ביי דער סתירה וואס איז געקומען נאך די קינוי איז זי געווארן טמא, מהימן זאגסטו טו איך גלייבן דעם עד אחד, האב איך דאך שוין אפ אנגענומען א עדות

היתה שותה, פארוואס זאל איך זאגן היתה שותה? אזוי ווי ס'איז געקומען דער ערשטער עדות און ער האט געזאגט נטמאת, האב איך שוין אנגענומען זיין עדות, האט זיין עדות כאטש ס'איז א עד אחד, און אומעדום בכל התורה כולה. זאגן מיר א עדות דארף זיין צוויי, ס'דא א יוצא מן הכלל לגבי מחייב זיין א שבועה, קען א עד אחד אויכעט מחייב זיין א שבועה, אבער אזוי מוז זיין צוויי, און דו זאגסט דא אז אויב אויב ס'איז דא עד אחד שנטמאה האט ער דעם כח ווי צוויי, קען דאך שוין נישט קומען דער שפעטערדיגער עדות און זאגן לא נטמאה, אים אפלייקן, איך האב שוין אנגענומען פריער זיין עדות. והאמר עולא, עולא האט געזאגט כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, אומעדום וואס די תורה האט געזאגט איך גלייב איין עדות, הרי כאן שנים, איז דער איינער עדות האט דעם כח ווי צוויי. איז ווען דער ערשטער וואס די תורה האט געגלייבט אויף נטמאה, ואין דבריו של אחד במקום שנים, נאכער אז ס'קומט צו גיין עד אחד און ער זאגט לא נטמאת, אויף לא נטמאת האט די תורה נישט געגלייבט קיין עד אחד, האט ער יעצט דעם דין ווי עד אחד און דער ערשטער האט דעם דין ווי צוויי עדות פארוואס זאל זי טרינקען. אלא אמר עולא, האט עולא געזאגט תני, לערן די משנה לא היתה שותה, אז עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה ווייל דער ערשטער האט דעם כח ווי צוויי און דער אנדערע שוין גארנישט. וכן אמר רבי יצחק, לא היתה שותה, רבי יצחק האט אויך געזאגט מען דארף אזוי לערנען, ורב חייא אמר, היתה שותה, און רב חייא זאגט, דער ערשטער עדות האט געזאגט נטמאת, און דער אנדערער זאגט לא נטמאת, היתה שותה. פרעגט די גמרא לרב חייא קשיא דעולא, ס'איז דאך דא די קשיא, ס'איז דאך א סברה אז די תורה, לו יצוייר איר גיט א קוק, אז די תורה זאגט צוויי, על פי שנים עדים יקום דבר, און צוויי זאגן אזוי, נאכער קומט צו גיין הונדערט עדות וואס זאגן אנדערש, האבן דען דיע הונדערט מעהר כח ווי דיע צוויי? זיי האבן נישט מעהר כח, אז די תורה גלייבט צוויי, איז צוויי האבן דעם זעלבן כח ווי הונדערט, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, אויב די תורה האט געגלייבט איינעם האט ער שוין דעם כח ווי צוויי, פארוואס זשע לערנט ער היתה שותה? זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה, די משנה רעדט זיך אז מ'האט עדות געזאגט בבת אחת, צוויי זאגן נישט צוזאמען עדות, נאר מען מיינט איינער האט געזאגט בתוך כדי דיבור פון ערשטן, איז איידער נאך ס'איז געווען דער פסק דין איז גלייך געווארן בטל. די עדות פון דעם ערשטן, ווען זאגן מיר אז די תורה גלייבט איינער ווי צוויי? אויב ער האט שוין עדות געזאגט און די בית דין האט שוין מקבל געווען די עדות און ער איז אוועק געגאנגען פון בית דין, דעמאלט קען אים איינער נישט אפלייקענען, אבער דא אויב ס'איז נאך נישט געווארן ווי מ'זאגט באפעסטיגט זיין עדות. און תוספות לערנט נאך מער אז עס דארף זיין על ידי עדותו זאל שוין זיין געטאן עפעס א מעשה אויכעט, כאן בזה אחר זה, דעם דין וואס מיר זאגן כל מקום שהאמינה תורה אחד הרי כשניים מיינט מען אז דער איינער האט עדות געזאגט און האט שוין זיינס אפגעזאגט און ער איז אוועקגעגאנגען דעמאלט האט ער דעם דין כשניים. אין דער משנה האבן מיר דאך געלערנט דריי פאלן, דער ערשטער פאל איז עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת, האבן מיר דא א מחלוקת, רב חייא לערנט אז שותה, ווייל ער לערנט איין די משנה רעדט זיך בבת אחת, און עולא און רבי יצחק לערנען לא היתה שותה. דער צווייטער פאל איז געווען אין דער משנה, איינער זאגט נטמאת און צוויי זאגן לא נטמאת. איז דער דין שותה, דער דין איז זייער שווער, לויט רב חייא איז זייער שווער, אויב רב חייא לערנט איינער זאגט נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת זאגן מיר שותה, איז דאך אוודאי און אוודאי ווען צוויי זאגן לא נטמאת איז דאך אוודאי און אוודאי אז שותה, דאס פרעגט די גמרא, תנן, האט מען געלערנט אין צווייטן פאל, עד אומר נטמאת.

תיובתא דרב חייא איז דאך א קשיא אויף רב חייא, לויט רב חייא זאגן מיר דאך אז אויב אחד אומר נטמאת ואחד אומר לא נטמאת זאגט זיך רב חייא היתה שותה, וואזשע דארף נאך שטיין דער צווייטער פאל? ס'איז דאך משנה פון די די פון ערשטן פאל ווייס איך דאס אויכעט. אנדער זאך, דער דין אז איינער זאגט נטמאת און צוויי זאגן לא נטמאת, דער דין איז דאך מער א פשיטא, ווייל דו כל אפילו דו גלייבסט דעם כשניים איז דאך שניים געגן שניים, נאר וואס דען, ער לערנט מיר דעם דיוק כדי איך זאל וויסן. פון דעם אויך איז וויסן דעם דין אז אחד אומר נטמאה ואחד אומר לא נטמאה, דעמאלט זאגן מיר לא היתה שותה, ווען זאגן מיר שותה? דווקא ווען צוויי זאגן לא נטמאה געגן דעם איינעם פון נטמאה, אבער נאר איינער לא היתה שותה. זאגט די גמרא אמר לך רב חייא, רב חייא וועט דיר אזוי זאגן, וליטעמיך אימא סיפא, גיב א קוק אין דריטן דין שטייט אין דער משנה, שניים אומרים נטמאת, צוויי זאגן נטמאת, ואחד אומר און איינער זאגט לא נטמאת שטייט אין דער משנה לא היתה שותה דעמאלט אויך אז צוויי זאגן נטמאת לא היתה שותה איז אויב דו זאגסט אז ער גייט מיר עס דערציילן וועגן דעם דיוק וועגן זיך אליין ווייס איך דאך אליין לא היתה שותה איז דאך נאר פשיטא נאר דער דיוק זיי דא אויך מדייק. הא חד וחד, היתה שותה, אז אויב איינער זאגט נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת, האט זי געטרינקען. אלא, נישט ווי דו לערנסט אז דער צווייטע פאל גייט מען דערציילן א דיוק אז דווקא איינער זאגט נטמאה און צוויי לא נטמאה, נאר דעמאלט שותה, אבער אחד אומר נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא שותה, ניין. ער גייט מיר נישט דערציילן קיין דיוק, נאר ער גייט מיר דער איך דארף האבן דער עיקר דין לגופו, כולה בפסולי עדות ורב נחמיה היא ער גייט מיר דערציילן אז די שניים מיינט מען ס'איז נישט געווען קיין כשר'ע עדות די שניים, די שניים איז געווען פסול'ע, אזעלכע עדות וואס אומעטום זענען זיי פסול, נשים אדער עבדים. ורב נחמיה, דאס איז רב נחמיה, און ער גייט מיר דערציילן אז כאטש די צוויי זענען פסול עדות, און דעם אחד האט זיך די תורה געגעבן א גרויסע נאמנות, דאך בלייבט עס א ספק. ורב נחמיה היא, דתניא האבן מיר געלערנט רב נחמיה אומר, רב נחמיה זאגט, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, אומעטום וואו די תורה האט געגלייבט איין עדות, און מיר ווייסן דאך א כלל, אין דער גאנצער תורה מוז זיין צוויי עדות, זע איך פון דעם אז די עדות האט נישט דעם זעלבן דינים ווי אומעטום, די עדות איז ארויסגעגאנגען פון כלל פון אלע עדות. הלך אחר רוב עדות. גיי נאך רוב עדות וואס זיי זאגן עדות אזוי, א, הלך אחר רוב דעות דארף איך שטענדיג גיין נאך רוב דעות, וועט אויסקומען אזוי יא שטענדיג צוויי זאגן צוויי כשרע עדות זאגן אזוי נאכער איז דא צען זאגן פארקערט, האבן די צען א גרעסערן כח ווי די צוויי? ניין. דאס איז ביי כשרע עדות, אבער דא ווען די תורה גלייבט איין עדות, האט עס נישט דעם דין ווי אלע עדות, נאר וואס, איך קוק דאך דער רוב דעות. ועשו שתי נשים באיש אחד, צוויי פרויען זאגן אנדערש ווי א איש אחד זאגט, כאטש דער איש אחד איז דאך אומעדום א כשר עדות, אבער דא דאך דא שתי. האט עס דעם דשם, האט עס דעם זעלבן דין, כשני אנשים באיש אחד, אזוי ווי שני אנשים באיש אחד, גלייב איך דאך די צוויי, איז דא אויך האבן די צוויי נשים ווייל ס'איז א רוב דעות שטארקער ווי דער איש אחד, אבער ס'איז נאך אלעס נישט פארענטפערט, ס'בלייבט נאך שווער, וואס דארף איך האבן וועגן דעם צוויי פאלן? דעם צווייטן פאל, עד אחד אומר נטמאת, ושנים אומרים לא נטמאת, און דעם דריטן פאל, שנים אומרים נטמאת, ואחד אומר לא נטמאת, ער דערציילט מיר ריכטיג אז צוויי פסולים האבן מער כח ווי איינער א כשר, אבער וואס דארף מען עס דערציילן אין צוויי פאלן, די גמרא וועט עס באלד פרעגן. ואיכא דאמרי, אנדערע זאגן, איך גיי בתר רוב דעות, נאר נישט אומשטענדיג. כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא, אז פריער קומט אן עד אחד כשר, אפילו מאה נשים נמי, אפילו שפעטער וועט קומען הונדערט נשים, הונדערט פסולע עדות, כעד אחד דמיא, האבן זיי דעם כח ווי עד אחד, און דער ערשטער האט דאך דעם כח אזויווי צוויי, ממילא וועל איך זיך שטיצן אויף דעם ערשטן כנגד.

ותרצה לדרבי נחמיה הכי, און זאג אז רבי נחמיה זאגט אזוי, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, אומעדום ווי די תורה האט געגלייבט איין עדות, הלך אחר רוב דעות, קוק איך נאך רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, אה! ווען ס'איז שתי נשים כנגד אישה אחת, האט דעם זעלבן דין כשני אנשים באיש אחד, ווייל איך גיי בתר רוב דעות ווען ווען אלע זענען פסול'ע, אבער שתי נשים באיש אחד כפלגא ופלגא דמי, האט עס דעם דין ווי חד וחד, ווי איין עד זאגט נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת, איז דער דין אזוי, אויב זיי קומען בבת אחת, בלייבט עס א ספק, און אויב ס'איז בזה אחר זה, איז דאך דער וואס דער תורה האט געגלייבט, דער איז דאך פריער געקומען, האט ער דעם דין ווי צוויי, און דער שפעטערדיגע האט דעם דין ווי איינער, און די דבריו של אחד איז נישט במקום של שניים האט עס נישט קיין ווערט, און ווי וועט זיין צוויי האבן געזאגט נטמאת, און עד אחד כשר זאגט לא נטמאת, דעמאלט האט זי געטרינקען, ווייל ס'איז כחד וחד, און די משנה וואס ס'שטייט לא היתה שותה מיינט מען דער חד איז געווען א פסול'ע, פרעגט די גמרא ותרתי בפסולי עדות למה לי, איך האב דאך צוויי פאלן אז איך גיי בתר רוב דעות, בתר רוב דעות ביי פסול'ע עדים וואס דארף איך האבן צוויי פאלן? דער צווייטע פאל, וואס איז דער צווייטע פאל אין די משנה אז אויב צוויי האבן געזאגט לא נטמאת און איינער האט געזאגט נטמאת? דערנאך א פאל איז דא צוויי זאגן נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת ביי דעם פאל שניים אומרים לא נטמאת ואחד אומר נטמאת שטייט דאך היתה שותה ביי שניים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה האב איך דאך איינגעלערנט ס'רעדט זיך ביי פסולי עדות און איך גיי שטענדיג בתר רוב דעות וואס דארף איך האבן צוויי פאלן. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען כי אזלינן בתר רוב דעות, ווען גיי איך בתר רוב דעות? לחומרא דארטן ווען עס האנדלט זיך זאל טרינקען, איך בין מחמיר מען זאל טרינקען, ווען איז דאס? בשניים אומרים לא נטמאת ואחד אומר נטמאת, אבל לקולא. מקיל זיין זאל נישט טרינקען, דארטן ווי צוויי זאגן נטמאת און איינער זאגט לא נטמאת, וואלט איך געוואלט מיינען איך לא אזלינן, איך גיי נישט בתר רוב דעות, נאר ווייל עס איז דא א שטיקל א כשר'ע וואלט איך געוואלט מיינען אז איך שטעל דער איינער האט דעם כח ווי די צוויי און ס'זאל בלייבן א ספק און זאל טרינקען.